א גוטן ערב שבת קודש, פרשת וישלח. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם אז דא אין ארץ ישראל דער ענין פון פעדעפיליע איז נאך זייער זייער רוי, וואוי וואס דא גייט פאר, רבותי ס'איז צרות! עניוועי, מ'ארבעט דא מיט די גאווערמענט, מ'טוט וואס מ'קען מ'זאל פאררעכטן דעם פראבלעם. יעצט, למעשה איז דא יעצט א נייע זאך. ווייל איך שריי אייביג פאר די גאווערמענט, אונזער פראבלעם איז אז ס'איז נישט דא צו וועמען צו רעדן. א רב וועט דאך נישט אויסהערן ווייל ער וויל מאכן געלט, א רבי וועט דאך נישט אויסהערן ביקאוז היז נאט אין טו העלפ יו, און א חזיר וועט דאך נישט אויסהערן ווייל ער וויל ווייטער זיך אינדזשויען. ווען מען טאטשט א יונגל, ווער שוד הי גאו? מען קאלט מיך, איך בין א פרעמדע מענטש. עניוועי, איז דא דא איינער וואס הייסט שערען ווייס גרינבערג? האט ארויף געלייגט א מוראדיגע מודעה, כ'האב עס נאכנישט אפיציעל פון די פאליס, אבער אזוי שרייבט זי, דיס איז עמעזינג, די איזריעל פאליס העוו סעט אפ עי ניו האטליין טו הענדל קריימס אגעינסט טשילדרען ענד מיינערס אן סאושעל מידיע, האהאהאהא. יא דאס איז גוט, זיי ארבעטן שוין באלד אזוי ווי נחום ראזענבערג, wow, ענד בוליאינג אין סאושעל מידיע, די האטליין נאמבער איז סטאר.

סא עס איז שוין דא, עס איז שוין דא וואו צו גיין, פעדעפילים, הפצת סרטונות פוגעים ברשתות, חרם על ילדים ובני נוער, מצוקה נפשית, יא יא די רבנים לייגן חרמות נאר מען מוז אפפייגערן אלע ווי די הינט, העהעהעהע. יעצט שרייבט דער וואס עס שרייבט עס שרייבט פליז נאוט איי עם נאט קאנעקטעד וויט די האטליין איי עם דזשאסט שערינג אימפארטענט אינפארמעישאן דעט איי ריסיווט סא איך געב עס אויכעט ווייטער דעטס איט. די גארבעדזש וועט זיך אפשטעלן, קומען א חיה ווי משה טעראריסט פרידמאן און וועט יעדן איינעם וועלן לייגן אין חרם ווער עס האט געטאטשט ברוך מאטכען ווער עס האט אים געוואלט איינזעצן און וועט אריינשרייבן אין איד און אין בלאט און אין אלע צייטונגען אלע מינע שקרים און פון וועם מעג מען הערן מוסר און פון וועם נישט און דעי געט עוועי וויט איט. יעצט איך האב געקענט זיי סוען? מיך האט געקאלט איינער פון די גרעסטע סיוויל רייט לויערס, זאג איך אים הער אויס דען איט וויל גאו סייד טרעקט מיט מיינען איך האב א מלחמה ווייל מען האט מיך באליידיגט, איך האב זיי אין דר'ערד, דער אייבערשטער וועט זיך אויף זיי אלע נוקם זיין, ער וועט זיי נישט איבערלאזן איינעם גאנץ, און נאכדעם מי נאו ספיק אינגליש מי נאו העוו די מאני, איך גיי נישט אנהייבן מיט די שמוץ מיט די לאו לייפס אזאלעכע לאו לייפס איך זאג נאכאמאל א איד האט אמאל מסביר געווען איך בין נישט אזוי ווייט ברוגז אויף היטלערן אויף די אידן וואס ער האט געהארגעט ווי אויף די אידן וואס ער האט איבערגעלאזט ער האט איבערגעלאזט דעם סקאם אוו די ערט די גארבידזש דעם שמוץ וואס גרעסער פון דעם איז נישט דא און וויאזוי זאל מען אונז אויסזען מיט אזא שמוץ איצעלע פימפ דער גרעסטער שייגעץ האט אנגעפירט אלע רבנים דער שייגעץ קען שוין נישט פישן ער פישט שוין אין די הויזן און ער איז אין א נורסינג האום און באלד האט ער ענעט אויך אפגעפייגערט. עניוועי, ברוך השם אביסל רירט זיך. אונז גיימער זיך נישט לאזן און אונז וועמער פייטן און וועמער געווינען אויכעט אם ירצה השם ווייל ס'איז דעם אייבערשטנ'ס רצון אונז זאל מער געווינען. האסטע ווידער די פארקאקטע רבנים ימח שמם וזכרם שטעלן ארויס צעטלעך פסק דין מטעם רבותינו שרי התורה, הגאב"ד, אב בית, הגאונים והבד"ץ בשמד"ץ, שטייט אזוי, דאס איז הוראה לבנות ישראל שיחי', הן נודע דאס איז באוויסט ביהודה, דעת תורתם של גאוני מצוקי ארץ אשר פסקו וואס האבן גע'פסק'נט כי גיוס בנות היא ביהרג ואל יעבור, ובשנים אחרונות איז מתגבר הנסיונות לגיוס בכפייה, אין לעצטע יארן מאכט מען גיוס בכפייה ובדרך פיתוי, מרמה, פיתוי, מ'איז מפתה. און מען פארפאפט את בנות ישראל, חזרנו על ההוראה וכי זאת התורה לא תהא מוחלפת. סא, זאגן זיי בקיצור אז מען טאר זיך נישט שטעלן און מען טאר נישט אויס ארויס שטעלן די צעטלעך די טפסים אז מען לערנט אין סקול, בקיצור זיי געבן דא א גאנץ אריכות, און זיי זאגן אן די מיידל זאל וויסן ס'ביהרג ואל יעבור איז מען זיך מחיוב מוסר נפש צו זיין, ס'טייטש מיט אנדערע ווערטער אז מען שיקט איר א צעטל, פון גיוס דארפסטו ארויסגיין אויפן דאך, ארויפגיין אויפן דאך און געבן א טאנץ אראפ און דיך הרג'ענען. דו פארשטייסט וואס דא גייט פאר? איז בקיצור. בפסק דין על כל בת ישראל כשרה, ס'הייסט אזוי, נאר טאמער זי איז א ערליכע, טאמער נישט, מעג זי גיין, נאר טאמער זי איז א כשרה, איז דאס הייסט כשרה. כשרה מיינט מ'האט זי אויסגעזאלצן? כ'ווייס נישט וואס דאס הייסט. שבשום אופן לא יתייצב זאלן זיך נישט שטעלן. און זאלן נישט אונטערשרייבן גארנישט בבבבבבב אונטערגעשריבן טובי' חטא יצחק טובי' חטא זונטאג מאנטאג דינסטאג און מיטוואך און משה שטערן. בויך, אברהם יצחק אולמאן, דער שייגעץ וואס האט צוריק געעפנט דעם שוויץ ווען ר' מאיר בראנדסדארפער, און ר' משה האלבערשטאם, זענען געשטארבן, שיע ראזענבערגער, יעקב מענדל יוראוויטש, און יהודה פישער. פארשטייסט? אזא צעטל. ס'איז א חוצפה ארויסצושטעלן אזא צעטל. דו ביסט דער רב, דו פרעסט פון אונזער געלט, דו זויפסט פון אונזער בלוט, און פלוצלינג האסטו א פראבלעם אז מ'נעמט מיידלעך אין מיליטער, זאגסטו די מיידל דו גיי ארויף אויפן דאך און שפרינג אראפ. אוי זענט עטץ משוגע? זענט עטץ אינגאנצן פארריקט געווארן לעצטנס? ס'איז דאך אנבעליוועבל האו קרעיזי יו פיפל ראן יור לייף. איז נישט צום גלייבן. די בת ישראל דארף דאס טון? עטס זענטס רבנים און עטס דארפטס צומאכן די גמרא און אריינגיין צום לשכת הגיוס און זאגן אונז זעמער דא צו ערלעדיגן. און דו דארפסט אפילו נישט גיין אין לשכת הגיוס. ווער פירט עס אן? ס'דא איינער מאיר פרוש? זיין פאטער איז געווען א שותף מיט בן גוריון צו פארקויפן אידישע קינדער אויף אויסלאנד. אזוי איז געווען א רעוועניו פאר מדינת ישראל, און ער האט געבויעט א האטעל וואס ס'הייסט היינט פרומע פאלעס, דעמאלטס האט עס געהאט אן אנדערן נאמען, מענטשן גייען נאך היינט נישט אריין דארט וועגן דעם, דאס איז געווען פרוש פון די אגודה, זיין זון לויפט צו ישראל האגער לעצטנס, ס'טוט זיך א גאנצע זאך. איך וויל ענק זאגן איין זאך, וואס עטס פארשטייטס, ס'איז, ווען ס'איז נישט דא קיין יד ישראל באמצע קען עס די רעגירונג נישט טוהן, דא איז דא מענטשן וואס זיי קריגן גרויס געלט, די אגודה מיט אנדערע מאנדאטן, זיי קריגן גרויס געלט, און זיי זענען די וואס זיי מאכן זיכער אז מען שטעלט צו פאר די רעגירונג וויפיל בשר תותחים, קאנאן פלייש, זיי ברויכן האבן. כאפט מען אן מיט די ספרדים, פארוואס א ספרדי איז א שוואכער עלעמענט, ער האט אלץ געוואוינט אין אזאלכע פלעצער, ער האט זיך נישט געדארפט קריגן פאר אידישקייט, זיי זענען א שוואכער עלעמענט.

זיי האבן אנגעטון גרויסע צרות פאר אידן, און קומען יעצט דעם רבנים, די אויסגעפליקטע חזירים הינט, שטעלן ארויס פאר די אידישע טאכטער, גיי ארויף אויפן דאך און שפרינג אראפ, אויף דעם דארף איך דאך נישט קיין רבנים, אויף דעם דארף איך דאך נישט די אגודה, און איך דארף נישט די אלע קאנדידאטן, און מען טוט און מען מאכט און מען פארקויפט קינדער, די ספרדים זענען נעבעך אינעסענט וויקטימס, די פיר מיידלעך זענען אינעסענט וויקטימס. זיי האבן געוואוסט מען טאר זיך נישט שטעלן, זענען ערליך אפגעהיטענע קינדער, און מען האט זיי געכאפט און מען האט זיי איינגעשפארט. איך וויל יעצט פארשטיין, זיצט טובי' חוטא זונטאג מאנטאג פרעסט אונז אן מיט נבילות וטריפות און ער הייסט ירושלימ'ער רב, איך וויל איין זאך פארשטיין, ווי איז דער פראטעסט? מען האט אים באצאלט אונטערן טיש? מען נעמט אזאלעכע קינדער? איך וויל פרעגן, איז א גרויסער חילוק צו מען גייט אין מיליטער צו מען זיצט מיט א מענטש וואס ער פיקט אויף די קינדער אין א קאר אליינס און זיצט מיט זיי גאנצעטע נעכט אין א פריזן? וויי אר יו סעלינג אס באלאוני? ירושלימ'ער רב! א נייער ירושלימ'ער רב! ער טוט גארנישט! עניוועי, איך זאג נאכאמאל פארן עולם, משיח גייט נאר קומען ווען מ'עט פטור ווערן אלע רבנים! אלע רבנים מוז מען פטור ווערן! זיי זענען די ערב רב! נאכדעם קען מען רעדן פון ביאת המשיח! ביז לאנג איר ווערט נישט פטור פון די רבנים, דאונט איווען טינק אוו פארקינג היער! האסט געזען אסאך מאל די צעטלעך? דאונט איווען טינק דעט משיח גייט קומען חס ושלום! דורך אזאלעכע רשעות, איך ליין דאס צעטל איך זיץ און איך וויין אויף דעם צעטל, נעכטן איז געווען א גרויסע פראטעסט ביי כביש אחד, ס'איז דא עפעס זעקס ערנסטע פארוואונדעטע פון אונזערע מענטשן וואס זענען געגאנגען, אבער כ'האב נישט געזען טובי' חוטא דארטן, טובי' חוטא איז געזעצן זיך געקראצט דעם פופיק אונטערן דאכענע וואס איז ווארעם, איך ווייס וואס ער האט געטון, און די זעלבע די אנדערע וואס זענען אונטערגעשריבן, שטערנבוך, ער איז געווען ביזי אז מ'מעג גראבן טויטע ווייל מ'וועט האבן דירות פאר מענטשן. פארשטייסט? און אולמאן דאך סתם א מניוול. ר' מאיר בראנדסדארפער. מיט ר' משה האלבערשטאם. מ'האט אונטערגעשריבן מ'זאל צושפארן דעם שוויץ, די ביידע זענען געשטארבן, איז אולמאן האט געזאגט מ'מעג עפענען. יעצט יעדע פישער קען איך נישט, נאר די נאמען געפעלט מיר נישט. און יעקב מענדל יוראוויטש, ווייס איך אויך נישט ווער דאס איז. און שיע ראזנבערגער האב איך אסאך לשון הרע'ס געהערט אויף אים, נאר איך גיי נישט ווייטער יעצט פארקויפן, ווייל דאס אז א רב איז א נידי גרידי חזיר און ער מיינט נאר זיך, דאס זענען דאך אלע אזוי. שיע ראזענבערגער, ער האט איבערגענומען דארטן די מקווה, כ'הער זאגן אז ער קען נישט און ער טוט אן גרויסע צרות. נא, דאס איז נישט מיינע ביזנעס. יאקאבאוויטש האט עס באצאלט האט ער געדארפט זען ס'זאל גיין צו גוטע הענט נישט צו שיע ראזענבערגער. דאס איז רבנים. אונז דארף מען דאס נישט טון. מען נעמט א פאליטישן און ער קוקט פאר די העלט און די וועלט אוו די פיפל. אונז האמיר גענומען רבנים, זיי דארפן ארויסקוקן פאר די העלט און די וועלט אוו די פיפל. זיי דארפן זיך ביהרג ואל יעבור. זיי זאלן זיך ארונטערלייגן אונטער אן אגד באס זאגן דו קענסט נישט דא פארן ווייל מען נעמט מיידלעך. דאס וויל זי נישט טון, ווייל טובי' האט זיך נישט צוגעוואוינט צו די זאכן, ער איז געווען אין אנטווערפן א דיין וואס מען האט אים אין לעבן קיין שאלה נישט געקענט פרעגן, ווייל ווען דו ביסט ארויסגעקומען און ביסט געגאנגען צו אים מיט דריי ספיקות, ביסטו ארויסגעקומען מיט זיבן, זיי ווייסן פארוואס זיי האבן אים גענומען, ווייל זיי האבן געוואוסט מיט אים האבן זיי טון וואס זיי ווילן, וועגן דעם איז געווען אדער סאטמארע דיין אדער ער, אבער זיי האבן געוואוסט סאטמארע דיין עט זיך נישט לאזן, ווייל ווי נישט וואס האט ער געהאט א שטארקן רוקן ביין סאטמאר, סאטמאר לאזט זיך נאכנישט פון יעדן, טובי' איך האט פון אנטווערפן ער איז גוט. ער האט אזוי אפגעפירט די עדה מיט אלע אידישע הכשרים מיט אלעם אז ס'איז א ממש א שרעק. יעצט איינער לייגט דא ארויף א פיקטשער פון א אינגערמאן א בחור וואטעווער הי איז, און ער זאגט ער דרייט זיך יעדע נאכט אין טאש אין די דארמיטארי און ער איז א טשיילד מאלעסטער, סאו איך פארשטיי נישט וואס האט עס מיט מיר, כ'האב ענק שוין געזאגט איך בין נישט דא צו טון ענקער דוירטי ווארק און ענקער גארביטש. כ'בין דא ענק צו העלפן. איף יו קענט, דאונט העוו די גאטס טו פיק אפ א פאון ענד קאל די פאליס, אדער האט איר דא וואטעווער הייסט ער מיילעך, יו דאונט גאו אווער טו הים ענד הי דאזענט טעיק קעיר, וואס ווילט עטס פון מיר? עטס האטס א טעות מיט מיין גאנצן פראדזשעקט, מיין פראדזשעקט איז נישט אז עטס זאלטס נישט מוזן קומען פאראויס, מיין פראדזשעקט איז עטס זאלטס קומען פאראויס, נאר אז עטס ווייסט נישט ווי צו גיין און וואס צו טון, קען איך ענק העלפן, באט איים נאט היער טו טשו יור גארביטש, כ'מיין איך האב ענק אלע אין בוידעם. דא רופט אויך אריין א חשוב'ער איד פון לאנדאן. און ער דערציילט היסטערי, ער דערציילט אונז אז בשעת עס איז ארויסגעקומען דער עירוב אין ניו יארק אין ווילימסבורג און אין בארא פארק, וואס האט זיך אפגעטוהן ביי די רבנים אין שטוב אונטער די קאליסן.
וויל איך אויך נאך זאגן עפעס קורץ וועגן דעם עירוב אין בארא פארק, דאס איז מענין לענין באותו ענין, ר' חיים לייב כץ זאל זיין געזונט האט געזאגט פאר זייער א נאנטן מענטש זיינע,

איר ווייסט וויפיל שאלות איך פלעג האבן יעדן פרייטאג צונאכטס? צען פופצן זיכער, ווייל דארט איז דער איינציגער פלאץ ווי מ'האט געהאט אן עירוב ארומגענומען ממש די גאנצע זאך, און ערשט האבן דארטן געוואוינט נאך מורה הוראה'ס אויכעט, ס'האבן געוואוינט נאך מורה הוראה'ס, נאר וואס, צו א געהעריגן מורה הוראה איז אמאל שווער אריינצוקלאפן ווייל ער קען דאך נאך געבן א פסק אויכעט, איך האב קיינעם נישט געגעבן קיין פסק, איך האב יעדן געזאגט אזוי, דו ווילסט קענסטו טרינקען גרעיפ דזשוס ווייל איך האב נישט קיין וויין און קיין ליקער. איך מאך נישט קיין קידוש נישט אפילו עס שטייט הבדלה זאל מען מאכן אויף וויין, איך מאך כמו וויין, כ'האב פעסטגעשטעלט אז די אלע כמו'ס זענען בעסער ווי די זאך אליין, כמו זוארעס הדסים איז שענער ווי די זוארעס הדסים, פארשטייט, די אלע כמו'ס זענען בעסער, עניוועי, איז וויל איך אייך זאגן איך ווייס פון דעם פראבלעם, איך האב אלץ געשריגן צו די רבנים, און זיי האבן אנגעגעבן דעם רבי זכרונו לברכה. זיך אויב אזוי האט דער רבי געמאכט א מורא'דיגן חורבן, נישט קיין תיקון, נאר אזוי ווי געזאגט איך ווייס נאך נישט צו ס'איז אמת וואס ער זאגט אין נאמען פון רעבן ווייל ס'איז דאך ארום געגאנגען אזויפיל שקרים אין נאמען פון רעבן און פון די רעבעצן און פון דעם עזריאל גליק אז ס'איז געווען א שרעק. יעצט נאך א זאך דארף מען פארשטיין איר זאגט אז רבי חיים לייב איז א געהויבענער מענטש אלע יארן געפסקענט.

עניוועי, ס'איז גוט. יעצט האב איך אייך געוואלט זאגן וועגן לאנדאן, איך האב זייער אסאך געטון, איך האב אריינגעמישט רעבעצין פויזן אין דעם געשעפט, ווייל זי האט אפגעקאלט דעם אלטן אויסגעוועפטן שייגעץ פאדעווע, ווייל זי איז געווען א באלעניתא אלע יארן, און זי איז געווען די איינציגע וואס איז נאך יעדן תענית אפילו יום כיפור איז זי געגאנגען קוקן די פרויען, זי איז נישט אהיימגעגאנגען עסן, זי האט געלאזט איר מאן הונגערן ביז זי איז אהיים פון די מקווה. ק, האב איך איר געזאגט רעבעצין פויזן כ'האב איר געלאזט הערן א טעיפ, איך האב איר געלאזט הערן, איך האב נאך דעם טעיפ ערגעץ, איך מיין ביי מיר איז אלעס ריקארדעד, א אינגערמאן דעמאלטס ס'איז א צוויי יאר צוריק ווען כ'האב אנגעהויבן צו פארפירן וועגן די מקווה, האט מיר א אינגערמאן געזאגט זאלסט וויסן, עמו אנכי בצרה, איינמאל אין צוויי יאר גייט מיין ווייב אין מקווה. זאג איך קומט אויס דו לעבסט בקדושה ובפרישה אזויפיל צייט ביסטו דאך א צדיק וויל איך דיך דאך קענען ווער ביסטו? זאגט ער איך לעב נישט בקדושה ובפרישה איך וואוין מיט מיין ווייב און זי איז א נידה איי דזשאסט טעל הער טו טעיק א גוד שאוער ענד דעטס אלל איים קאנסערנד און איך האב דאס געלאזט הערן רעבעצין פויזן דא אין ארץ ישראל זיי וואוינען ערגעץ אין קרית ספר צוויי יאר צוריק און זי האט אפגעקאלט פאדעווען אויף לאנדאן, נאר פאדעווע איז א א לינקע שטיוול, עניוועי מ'האט אראפגערופן ר' מאיר פויזן און ער זאגט מיר אז ער האט עפעס געענדיגט, איך ווייס זעכצן צימערן מיט צוויי מקווה'ס צוגעלייגט צו די אלטע מקווה, מען בויעט יעצט א נייע אויכעט גאר א גרויסע, א דאנק צו מיר איז וויל איך אייך זאגן. מען טוט אין דעם נאר דו האסט צו טון מיט א לינקן שטיוול, דו האסט צו טון א איד וואס איז איינגעשטעלט ביי א קהל, א אלטער איד שוין האלב אויסגעוועפט, איין טאג וועט ער געבן א פייגער אפ און ס'וועט בלייבן נישט קיין זכר פון אים, ער איז דאך נישט זיין טאטע, זיין טאטע איז אויך געווען א קל הדעת אבער ער איז כאטש געווען א תלמיד חכם, ער האט געהאט ברייטע פלייצעס, ער איז דאך סתם א ליידיגיי. איז בקיצור איז מען טוט אין דעם, איך ווייס נישט וואס איך טוה, איך האלט אין איין מעורר זיין, איך קאל מענטשן, איך גיי ארום, איך דריי אן מענטשן, און מען דארף, עטס דארפטס אויכעט העלפן, און דעמאלטס וועט געבויעט ווערן גענוג מקווה'ס, לאנדן האט דאך אסאך געלט, קען זיין וועגן דעם נעמט דער אייבערשטער ענק צו דאס געלט, שוין, יעצט עמער גייען ווייטער. כ'האב געוואלט זאגן מען קאלט מיך דא אפ, כ'האב אים געזאגט איך שלאג מיך דא ארום מיט א מקווה און האריגע בעטער אין ביתר, איז דא איינער רב תופיק, ער האט געזאגט איך קען קומען, כ'האב געטראפן דארטן פראבלעמען און מ'האט עס קיינמאל נישט פארראכטן, יעצט איז דא עפעס א נייע רב און ער זאגט אז רב תופיק האט שוין ריטייערט און ער איז היינט באלעבאס, און דאס וואס איך האב געזאגט אויף מהר ס ראטה אז ער איז נישט קיין מאסגעביגער מענטש מוז ער נישט גלייבן. פרעג איך אים איר קענט מקוואות? זאגט ער ניין, ער פארלאזט זיך אויף משה דער און זרח אויף יענעם זאג איך זעסט אזוי זעט אויס אלעס. ס'הייסט דו פארלאזט דיך נו וויאזוי קענסטו זיין א מקווה רב? עס איז דא מענטשן וואס זיי קומען אויסווישן דאס אלעס איז מיר נישט אינטערעסאנט איך וויל פארשטיין דו דארפסט נישט האבן דורכגעגאנגען הלכות מקוואות דו זאלסט קענען פסק'ענען אויף הלכות מקוואות דו זאלסט בעסער געזאגט נישט פסק'ענען נאר זאלסט וויסן ווען ס'איז דא עפעס א שאלה? ס'איז ממש לצים. זאגט ער ער גלייבט נישט זאג איך איך וויל דיר זאגן נאך א זאך דער עולם איז זייער שטארק צובראכן פון דעם מינצבערג'ס פרשה דאס איז אויך פון מתמידים. לייב מינצבערג האט געהייסן אן איש קדוש מאוד, ער האט געהייסן א מענטש וואס ער האט אויסגעגליכן די מחלוקת צווישן ווילנער גאון, צווישן בעל שם און נאך אסאך באלאוני, און ער האט מקרב געווען בחורים, אבער זיין אייניקל זאגט דאך אז ער האט מיט אים געוואוינט, ער האט מיט אים געהאט סעקס, סאו וואס קענסטו יעצט טון? זאג איך אים דארפסט נאך אסאך זאכן גלייבן, זארג דיך נישט, ס'וועט קומען די צייט וועסטו אסאך זאכן געוואויר ווערן אז אלעס וואס איך האב געזאגט איז ליידער אמת, סאו דו ווילסט נישט? דארפסט נישט פאררעכטן, איך האב שוין מודיע געווען פאר יעדן, ווער ס'וויל זאל עס נוצן און ווער ס'וויל נישט זאל עס נישט נוצן, דעטס אלל, יו קען ווין עם אלל זאגט מען אויף ענגליש, באט ווי קען טריי, דעטס די ליעסט ווי קען דו, סאו יעצט קומט אונז אן א גאנצע זאך, איז דאס וואס כ'האב געשריבן אז ער איז א העפטיגער יונג דער מייעס ראטה, און ער האט געגעבן א הכשר דארט אין אומאן אויף א האטעל וואס מ'האט דארטן געהאט פלייש מיט אלעם, דעיס זענען זיי נישט מחויב צו גלייבן.

אלהיהם של אלו שונא זימה, עטס האטס א שוויץ בארד. יעצט איז אריינגעקומען א פרומער ראש העיר אין ירושלים, איך וויל פארשטיין פארוואס מעג די עדה החרדית האבן א שוויץ בארד און דער פרייער זאל נישט האבן, איך פארשטיי דאס נישט, ווייל זיי זענען עדה? פאר זיי האט מען מורא? ס'איז א גרויסע שעים וואס דא גייט פאר, ס'איז א ביג ביג שעים. א גוטן שבת קודש.